בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין, דף ו'. מ'הייבט אן דף ה' עמוד ב' אונטן ביי די צוויי פינטלעך, אמר ר' חנן בר רבא אמר רב, זאגט די הייליגע גמרא, אמר ר' חנן בר רבא אמר רב האט ר' חנן בר רבא נאכגעזאגט פון רב, מבוי שנפרץ, א מבוי וואס איז געווארן א לאך אין איינע פון די ווענט, איז אזוי נאכאמאל לאמיר זיך מצייר זיין וויאזוי דער מבוי קוקט אויס, דער מבוי איז א לאנגע שמאלע גאס וואס אונז וועט מען זיך מצייר זיין דער מענטש שטייט אויפן מערב זייט, ס'טייטש די מערב זייט פונעם גאס, דארט שטייט די מענטש אריינצוגיין אינעם מבוי, און ס'איז דא צוויי לאנגע ווענט, א לאנגע וואנט אויפן דרום זייט, און א לאנגע וואנט אויפן צפון זייט, יעצט אין איינע פון די ווענט געשענט א לאך, זאגט ר' חנן בר רבא בשם רב, אז טאמער ס'איז מצידו בעשר, וואס טייטשט, טאמער דער לאך איז געשען אויף איינע פון די זייטיגע ווענט, אדער אויף די דרום זייט, אדער אויף די צפון זייט, דעמאלטס איז די דין אז ביז צען אמות פסל'ט עס נישט די מבוי, פון צען אמות און ווייטער ווערט די מבוי פסול, וואס טייטש ס'ווענדט זיך ווי ברייט די לאך איז, טאמער די לאך איז טאקע ברייטער פון צען טאר מען שוין נישט נוצן די מבוי, וואס טייטש די לחי און די קורה וואס ליגט דא העלפט נישט גארנישט, טאמער ס'איז ווייניגער פון צען איז גארנישט געשען. וואס איז אבער טאמער מראשו, טאמער די לאך די לאך אין די וואנט די נפרץ איז געשען אויף די זייט וואס איך שטיי, וואס טייטש אונז שטיי מיר דא ביים אריינגאנג צום מבוי אויפן מערב זייט, און ביים מערב זייט פון די מבוי לעבן די אריינגאנג איז אויך דא א וואנט, דאס טייטשט, נישט די גאנצע מערב זייט איז אן אריינגאנג, ס'איז אויך דא דא א וואנט, און אין דעם וואנט, די זייט וואס איך שטיי, איז דא א לאך, דעמאלט, זאגט ר' חנן בר רבא בשם רב, איז די לאך איז תלוי צו ס'איז פיר טפחים ברייט צו נישט, טאמער ס'איז שוין מער פון פיר טפחים, פסל'ט עס די גאנצע מבוי, טאמער ס'איז ווייניגער ווי פיר טפחים, דעמאלטס נישט. וואס טייטשט אויף די זייטיגע וואנט נאכאמאל אויף די לאנגע וואנט איז די שיעור צען אמות, אויף די וואנט וואס איך שטיי, מראשו, אויף די מערב וואנט, איז עס פיר טפחים אסאך א קלענערע שיעור פסל'ט עס שוין די מבוי. פרעגט די גמרא, מאי שנא מצידו בעשר, פארוואס טאקע ביי די זייטיגע וואנט זאגסטו מיר אז ביז צען אמות איז פסל'ט עס נישט די מבוי, דאמר פיתחא הוא, ווייל ביז צען אמות הייסט עס א טויער, און ווי לאנג ס'איז א טויער איז די וואנט א גוטע וואנט, און אז די וואנט איז א גוטע וואנט איז די מבוי א גוטע מבוי, און ממילא פרעגט די גמרא וואס א חילוק וועלכע זייט דאס איז, מראשו נמי נימא פיתחא הוא, וואס א חילוק צו די לאך איז אויפן מערב זייט צו אויפן דרום זייט, אלעמאל זאל מען זאגן ביז צען איז די שיעור אז ס'הייסט א טויער ובמילא שאדט עס נישט פארן מבוי, און מער פון דעם שאדט פארן מבוי, וואס איז דער שיעור פון פיר טפחים? ענטפערט די גמרא, אמר רב הונא בריה דרב יהושע זאגט רב הונא בריה דרב יהושע, ביסט גערעכט האסט נישט גוט פארשטאנען, נאר ס'רעדט זיך דאס וואס שטייט דא ביז פיר טפחים מיינט נישט אז ווען ס'דא א פשוטע לאך דא אויפן מערב וואנט איז די שיעור פיר טפחים, נאר ס'רעדט זיך ביי א ציור כגון שנפרץ בקרן זווית, דפיתחא בקרן זווית לא עבדי אינשי, וואס טייטש רעדט זיך אז ס'איז דא א לאך אויפן ווינקל, דהיינו, דער מענטש שטייט ביים אריינגאנג צום מבוי, איז ער שטייט דאך אויפן מערב זייט, דא אויפן מערב זייט איז דא א שטיקל וואנט, און אויפן דרום זייט איז אויך דא א לאנגע וואנט, און ביים ווינקל פון מערב דרום, דארט האט זיך אראפגעבראכן דעם וואנט, איז דא היות וואס ס'איז ביי א ווינקל, און ביי א ווינקל איז די דרך נישט צו מאכן א פתח, די דרך איז נישט צו מאכן א טויער ביי א ווינקל, פאר דעם איז די דין אז דאס הייסט נישט א טויער, פאר דעם אפילו ווייניגער פון צען פסל'ט עס די מבוי. אבער אוואדע, זאגט רב הונא בריה דרב יהושע, לויט רב חנן בר רבא אמר רב, טאמער ס'וועט זיין א לאך אינגאנצן אויפן מערב זייט אדער אינגאנצן אויפן דרום זייט, איז טאקע די שיעור ביז צען אמות, ווייל ביז צען אמות הייסט דאס א טויער, און אז ס'הייסט א טויער איז די וואנט א גוטע וואנט, און די מבוי איז א גוטע מבוי. יעצט תוס' שטעלט זיך שוין אז אונז האמיר געזעהן אין דף היי די פריערדיגע בלאט אז ס'איז יא דא אזא זאך א טויער ביי א קרן זווית און תוס' ענטפערט אז די חילוק איז דארט רעדט זיך אז ס'איז דא א משקוף מיט מזוזות ס'איז טאקע א צורה פון א געהעריגע טויער דא רעדט זיך אן קיין משקוף אן קיין מזוזות פארדעם איז דא אנדערש על כל פנים האמיר דא די שיטה פון ר' חנן בר רבא אמר רב אז יעדע לאך אין א מבוי סיי אויף די זייט סיי אויפן זייטיגן זייט נישט קיין חילוק ווי די לאך איז חוץ ביי א קרן זווית פארשטייט זיך איז די שיעור אלעמאל ביז צען אמות, טאמער ס'איז ווייניגער פון צען אמות פסל'ט עס נישט די מבוי. ברענגט יעצט די גמרא א דייע וואס קריגט זיך אויף דעם, ורב הונא אמר, רב הונא זאגט, אחד זה ואחד זה בארבעה, סיי די זייט וואנט די מערב זייט, סיי דעם דרום זייט אדער די צפון זייט, אלעמאל איז די שיעור ביז פיר טפחים, טאמער ס'איז דא א לאך אינעם וואנט ברייטער פון פֿיר טפחים איז די מבוי פסול. יעצט בעצם, אונז האמיר שוין געהאט די שיטה פון רב אמי ורב אסי, וואס רב אמי און רב אסי האבן געזאגט אז טאמער ס'איז דא א לאך אויפן זייטיגן וואנט איז די שיעור ביז צען אמות, זיי האבן עס קלאר געזאגט אז ביז צען אמות פסל'ט עס נישט די מבוי. און בעצם די גמרא עט זיך באלד שטעלן טאקע אויף די קשיא, מ'דארף עס נאר אינזינען האבן. על כל פנים זאגט די גמרא ווייטער, וכן אמר ליה רב הונא לרב חנן בר רבא, רב הונא אליין, וואס רב הונא זאגט אז די שיעור איז ביז פֿיר טפחים, ער אליין האט געזאגט פאר ר' חנן בר רבא אז לא תפלוג עילאי, קריג זיך נישט מיט מיר, טענה זיך נישט מיט מיר, פארוואס דרב איקלע לדמחריא, ווייל רב איז אמאל אנגעקומען צום שטאט דמחריא, ועבד עובדא כוותי, און רב אליין האט געפסקנט ווי מיר, און געזאגט ס'איז געווען דארט א מעשה טאקע א מבוי וואס איז געווארן א לאך אין די וואנט, און דער לאך איז געווען ווייניגער פון צען אמות נאר מער פון פיר טפחים, און רב האט געפסקנט אז דער גאנצער מבוי איז פסול, און ממילא טענה'ן זיך נישט מיט מיר נאר די שיעור איז טאקע פיר טפחים. זאגט די גמרא, אמר ליה, ר' חנן בר רבא האט געענטפערט צו רב הונא ס'איז נישט קיין ראיה פון די מעשה, ווייל רב בקעה מצא וגדר בה גדר, ס'טייטש רב האט געזען דארט ס'איז געווען עם הארצים, און ממילא האט ער געמאכט א גדר כדי זאלן נישט נכשל ווערן, האט ער גע'פסל'ט יענע מבוי ווייל ער האט נישט געוואלט זאלן מיקל זיין אין די דינים, אבער אוודאי קען זיין אז רב איז מסכים צו אזוי ווי איך האב געזאגט, אז בעצם אליבא דאמת, איז די שיעור צען אמות און נישט פֿיר טפחים. זאגט יעצט די גמרא, אמר ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן יצחק געזאגט, כוותיה דרב הונא מסתברא, ס'איז מסתבר אזוי ווי רב הונא האט געזאגט אז די שיעור איז פֿיר טפחים, א לאך גרעסער פון פֿיר טפחים פסל'ט א מבוי, און נישט ווי רב חנן בר רבא האט געזאגט אז די לאך קען זיין ביז צען אמות, פארוואס איז מסתבר ווי רב הונא? דאיתמר ווייל מיר האבן געלערנט מבוי עקום, וואס איז די דין ביי א מבוי עקום איז אזוי, אונז האבן מיר ביז יעצט גערעדט פון א מבוי שאינו מפולש, א מבוי שאינו מפולש איז טייטש א מבוי אזוי ווי מען האט געזען א געסל וואס איז ארומגענומען פון דריי זייטן מיט מחיצות וואס מן התורה בעצם איז דאס א רשות היחיד חזל האבן קובע געווען מען דארף מאכן א לחי וקורה ביים אריינגאנג וואס איז אבער ביי א מבוי מפולש א מבוי מפולש איז טייטש אז ס'איז נישט קיין געסל וואס איז פארמאכט פון דריי זייטן נאר ס'איז א געסל וואס איז אפן פון צוויי זייטן און פארמאכט פון צוויי זייטן מען קען פון ביידע זייטן אריינגיין צום רשות הרבים איז דארט איז אוודאי די דין ס'העלפט נישט קיין לחי וקורה ווייל דער לחי וקורה איז סך הכל א תקנה פון חזל, ביי א פלאץ ביי א מבוי וואס מן התורה איז דאס בעצם א רשות היחיד, און די מבוי מפולש איז מן התורה נישט קיין רשות היחיד, און ממילא די איינציגסטע וועג מתקן צו זיין די מבוי איז מאכן א געהעריגע דריטע וואנט, אדער מיט א צורת הפתח, אדער מיט א דלת, דאס וועט מען זען אין עמוד בית, אבער על כל פנים, דא רעדט מען נישט פון א געהעריגע מבוי מפולש, און דא רעדט מען נישט פון א געהעריגע מבוי שאינו מפולש, נאר דא רעדט מען פון א מבוי עקום, מבוי עקום דאס איז טייטש א מבוי אין א צורה פון א רייש, וואס טייטש, פון איין זייט רייש קען מען אריין גיין, פון די אנדערע זייט רייש קען מען אריין גיין, און דער געסל דרייט זיך איין אזוי ווי א רייש, וואס די געסל קען מען בעצם דן זיין, סיי ווי א מבוי מפולש און סיי ווי א מבוי שאינו מפולש דא דא ביידע סברות מען קען זאגן ביידע וועגן איז דא דא אינטערסאנטע מחלוקת רב אמר רב זאגט תורתו כמפולש דער מבוי האט א דין פונקט ווי יעדע מבוי מפולש און במילא די איינציגסטע וועג רשי רעדט אויס וויאזוי מען קען מתקן זיין דעם מבוי ווייל ס'איז דאך נישט גענוג אז מ'עט פשוט לאזן לייגן א לחי וקורה ביי איין זייט אדער אפילו ביי ביידע זייטן, ווייל לחי וקורה העלפט נישט דא, און ממילא זאגט רשי וואס טוט מען? דארט ווי ס'דרייט זיך איין די מבוי לייגט מען א צורת הפתח, ס'טייטש ביי די חלק פון די רייש וואס דרייט זיך איין דארט איז די צורת הפתח ממילא דאס טיילט אפ די מבוי כאילו ס'איז צוויי באזונדערע מבוי'ס, וואס זענען אינו מפולש, ווייל דא איז שוין כאילו ס'איז דא דא א וואנט, און יעצט נאכדעם וואס מ'לייגט א צורת הפתח אינדערמיט, קען מען שוין לייגן ביי ביידע אריינגאנגען, ביי די צוויי שפיצן פון די רייש, קען מען לייגן א לחי ביי ביידע, און ממילא איז כאילו ס'איז דא דא צוויי מבוי'ס וואס זענען כשר, אבער די איינציגסטע וועג דאס מתקן צו זיין איז מיט א צורת הפתח, איז שמואל אמר, שמואל קריגט זיך אויף רב, און שמואל זאגט, תורתו כסתום, אז איך קוק עס אן פארקערט, ווי א מבוי סתום, ווי א מבוי וואס איז יא פארמאכט. פארוואס? ווייל שמואל האלט אז היות וואס ס'איז בעצם א איינגעדרייטע מבוי, קוק איך עס אן כאילו ס'איז דא דא צוויי מבוי'ס וואס יעדע מבוי האט א לאך אין די וואנט. די רעכטע מבוי האט א לאך אין די וואנט און די לינקע מבוי האט א לאך אין די וואנט. די מבוי'ס לאך גייט אריין צו יענע מבוי און יענע מבוי'ס לאך גייט אריין צו די מבוי. און ממילא זאגט שמואל היות וואס ביידע הייסן ווי א מבוי סתום איז גענוג אז כ'על פשוט לייגן א לחי אויף די זייט און א לחי אויף די אנדערע זייט און אזוי עט עס הייסן א כשר'ע מבוי מ'דארף נישט לייגן א צורת הפתח אינדערמיט, רשי ברענגט אן אנדערע פשט אז מ'דארף יא לייגן א לחי אינדערמיט אויכעט אבער על כל פנים א צורת הפתח אינדערמיט דארף מען נישט לייגן און אויכעט ווייל היות וואס דאס איז איינגעדרייט קוק איך עס נישט אן ממש ווי א מבוי מפולש, נאר ס'האט א דין ווי א מבוי סתום. יעצט אזוי, זאגט די גמרא במאי עסקינן, ווי ברייט איז דער מבוי וואס מען רעדט דא דער מבוי עקום? אילימא ביותר מעשר, עסטו מיר וועלן זאגן אז דא רעדט זיך ביי א מבוי וואס איז ברייטער פון צען אמות? אויב אזוי, בהא לימא שמואל תורתו כסתום, קען דען זיין אז שמואל העט האלטן ביי אזא סארט מבוי אז ס'האט א דין פון א מבוי סתום? ס'קען דאך נישט זיין. און ווי רש"י איז מסביר, לויט ביידע פשטים, איז טייטש אונז האבן געזען אין רש"י אז רש"י ברענגט צוויי פשטים וואס שמואל זאגט דא, אז לויט שמואל איין פשט האט רש"י געזאגט, ס'איז גענוג אז מ'לייגט א לחי ביי ביידע זייטן פון די רייש אינמיטן דארף מען גארנישט מאכן. א צווייטע פשט זאגט רש"י אז מ'דארף לייגן א לחי ביי ביידע זייטן און אויך א לחי אינדערמיט. איז לויט די צווייטע פשט איז די קשיא פון די גמרא פשוט, אז טאמער דער מבוי איז ברייטער פון צען אמות, קען נישט זיין אז די לחי אינדערמיט העט העלפן, ווייל א לחי העלפט נישט ביי א שטח וואס איז ברייטער פון צען אמות, דאס איז לויטן צווייטן פשט, אבער אפילו לויטן ערשטן פשט, וואס שמואל זאגט נישט מען דארף א לחי אינמיטן, נאר שמואל האלט מען דארף א לחי ביי די צוויי זייטן, פון דעסט וועגן איז רש"י מסביר אז די גמרא פארשטייט אז ס'איז נישט מעגליך צו זאגן אזא זאך ביי א מבוי וואס איז ברייטער פון צען אמות, ווייל אפילו ס'איז טאקע עקום ס'איז געדרייט, דער פשעטל אז היות עס איז געדרייט זאל עס נישט הייסן קיין מבוי מפולש, דאס איז נאר שייך צו זאגן, ביי א מבוי וואס איז ווייניגער פון צען אמות, טאמער ס'איז ברייטער פון צען אמות איז דאך עס ממש א מבוי מפולש, קען נישט זיין אז שמואל העט האלטן ס'איז א מבוי סתום, אלא נאר, און במילא מוז מען זאגן אלא לאו, בעשר, אז טאקע דער מבוי איז צען אמות אדער ווייניגער ברייט, אבער נישט מער פון צען אמות ברייט, פון דעסט וועגן זעמיר, וקאמר רב, תורתו כמפולש, פון דעסוועגן האלט רב אז דער מבוי האט א דין פון א מבוי מפולש, און מען דארף דא לייגן א צורת הפתח אינדערמיט, אז נישט טאר מען דא נישט טראגן. אלמא, זעהן מיר לכאורה א ראיה פון דעם, אז פירצת מבוי מצידו בארבע. אז רב האלט אזוי ווי רב הונא האט געזאגט, אז א לאך אין א וואנט, ברגע וואס דער לאך איז פיר טפחים פסל'ט עס שוין דעם מבוי, און פאר דעם טאקע זאגט ער אז דער מבוי האט א דין פון א מבוי מפולש, פארוואס? ווייל די גמרא פארשטייט אז טאמער רב וואלט ווען געהאלטן ווי רב חנן בר רבא אז א מבוי קען זיין א לאך אין די וואנט ביז צען אמות, ביז צען אמות טאמער ס'דא א לאך פסל'ט עס נישט די מבוי, אויב אזוי פארוואס זאגט רב אז דער דין פון דעם מבוי עקום האט א דין פון א מבוי מפולש? לכאורה וואלט מען געדארפט זאגן אז היות עס מעג זיין א לאך ביז צען אמות, און די מבוי דא רעדט זיך א מבוי וואס איז שמעלער פון צען אמות אזוי ווי מען האט פריער מוכיח געווען, און במילא אויב אזוי וואלט רב אויך געדארפט מודה זיין אז די מבוי האט א דין ווי א מבוי סתום, פארוואס? ווייל כ'העב אנקוקן דארט ווי די רייש דרייט זיך איין, העב איך אנקוקן ווי דאס איז די לאך פון די מבוי, און ממילא איז דא דא צוויי מבוי'ס, יעדעס איינס האט א לאך וואס איז ווייניגער פון צען אמות, און ממילא איז עס א גוטע מבוי, וואס הייסט א מבוי מפולש? ווייל ממה נפשך מה דאך א פשוטע מבוי וואס האט א לאך גראד אריין אין רשות הרבים, דארט זאגט רב חנן בר רבא אז די דין איז טאמער די לאך איז ווייניגער פון צען אמות פסל'ט עס נישט די מבוי, איז כל שכן דא אז ס'איז דא א לאך אריין אין א אנדערע מבוי פארוואס זאל דא זיין די דין אנדערש? וואלט אויך געדארפט זיין די דין אז ס'זאל האבן א דין פון א כשר'ע מבוי, און ממילא איז מוכרח לכאורה פון דעם אז רב האט געהאלטן ווי רב הונא אז ביי די רגע די לאך איז ברייטער פון פיר טפחים פסל'ט עס שוין די מבוי, פארדעם האט דער מבוי עקום א דין פון א מבוי מפולש, און אז ס'האט א דין פון א מבוי מפולש דארף מען האבן א צורת הפתח דאס מתיר צו זיין. זאגט די גמרא ורב חנא בר רבא, וואס טוט רב חנא בר רבא מיט די ראיה, לכאורה איז עס א גוטע ראיה, ענטפערט די גמרא רב חנא בר רבא קען ענטפערן, שאני התם דקא בקעי בה רבים דארט איז אנדערש וואס טייטש ביי די מבוי עקום איז אנדערש ווייל ווי נישט ווי ס'איז בקעי בה רבים די רבים גייט דא אריבער ביי א מענטש א פריוואטע מבוי וואס איז פארמאכט פון אלע דריי זייטן איז אפילו ס'איז דא א לאך פון די זייט וואס קומט אן ביז צען אמות דארט זאגט ר' חנן בר רבא אפילו ביז צען אמות איז די מבוי א גוטע מבוי אבער דא ווי נישט ווי ס'איז אפן פון צוויי זייטן און די רבים גייט דא אריבער מ'גייט דא אריבער אינגרויסן מ'נוצט עס אינגרויסן און ממילא, זאגט ר' חנא בר רבא ביי אזא ציור, בין איך אוודאי אויכעט מודה אז א לאך וואס איז ברייטער פון פיר טפחים פסל'ט אינגאנצן די מבוי, פארוואס ווייל מענטשן נוצן עס פון אלע זייטן, און ממילא דא איז אוודאי די דין אז מען האט נישט ביז צען אמות, אבער סתם אזוי ביי א געהעריגע מבוי איז אוודאי די דין אז ביז צען אמות פסל'ט עס נישט די מבוי. פרעגט אבער די גמרא פון דעם תירוץ. מכלל, איז לכאורה געדרינגען פון דעם, דרב הונא סבר אף על גב דלא בקעי בה רבים, ס'טייטש אונז דארפן דאך דא האבן א מחלוקת צווישן רב הונא און ר' חנן בר רבא, און אונז האמיר יעצט געזאגט אז ר' חנן בר רבא איז מודה אז ביי בקעי בה רבים איז די שיעור פיר טפחים, קומט אויס ווען איז די שיעור צען אמות, ווען ס'איז לא בקעי בה רבים, און רש"י ברענגט לדוגמא, טאמער ס'עט זיין א לאך אין א וואנט וואס ס'עט זיין א פלאץ ס'עט זיין זייער אומאיינגענעם אהין אריינצוגיין, למשל די וועג אריין צו דעם לאך עט זיין פול מיט בלאטע אזא סארט אופן, דעמאלטס עט אוודאי ר' חנא בר רבא האלטן אז היות עס איז לא בקעי בה רבים איז די שיעור ביז צען אמות. קומט אויס אז רב הונא קריגט זיך אויף ר' חנא בר רבא, מוז מען זאגן רב הונא האלט אז אפילו ביי אזא ציור, איז אויך די דין אז ווי ברייט מעג זיין די לאך? נאר ביז פיר טפחים, ווייל דא האלט ר' חנא בר רבא אז די לאך מעג זיין ביז צען אמות, און ר' הונא קריגט זיך אז די לאך מעג אויך נאר זיין ביז פיר טפחים, אויב אזוי זאגט די גמרא זיי מיר מסביר מאי שנא מדרב אמי ורב אסי, וואס טייטש וויאזוי קען זיך ר' הונא קריגן מיט רב אמי רב אסי? און דא קומט אריין דאס וואס אונז האמיר פריערט אויסגערעדט אז רבי אמי ורבי אסי האמיר שוין געזעהן אין דף ה', זיי האבן ביידע געזאגט אז טאמער עס איז דא א לאך אין די וואנט פון די מבוי איז די שיעור ביז צען אמות, ביז צען אמות פסל'ט עס נישט די מבוי, נאר פון צען אמות און ווייטער. יעצט רב הונא האט געזאגט די שיעור איז פיר טפחים, און בעצם שטעלט זיך גראד די קשיא אז לכאורה איז דאס א סתירה, נאר וואס? טאמער מען וואלט נישט געהאט די גאנצע שקלא-וטריא וואלט מען געקענט פשוט ענטפערן א געשמאקע תירוץ אז די שיעור וואס רב הונא האט געזאגט פיר טפחים רעדט זיך ביי בקעי בה רבים, און די שיעור פון רב אמי ורב אסי רעדט זיך דלא בקעי בה רבים, אבער יעצט אז דו זאגסט מיר אז דער תירוץ פון בקעי בה רבים נוצט שוין רב חנן בר רבא, קומט אויס אז רב הונא האלט אז אפילו ביי א ציור פון לא בקעי בה רבים איז די שיעור אויכעט פיר טפחים, איז ממילא וויאזוי קריגט ער זיך אויף רב אמי ורב אסי וואס רב אמי ורב אסי האבן געזאגט אז די שיעור איז צען אמות און דו קענסט מיר יעצט נישט ענטפערן די תירוץ אז דא איז בקעי בה רבים און דא איז לא בקעי בה רבים ווייל אלעמאל האלט רב הונא אז די שיעור איז פיר טפחים, ענטפערט די גמרא, התם דאיכא גידודי, הכא דליכא גידודי, זאגט די גמרא רב הונא קען ענטפערן אז די ציור פון רבי אמי און רבי אסי אז זיי זאגן די שיעור איז צען אמות, דאס רעדט זיך ביי אן אופן נישט פשט ס'דא א גאנצע לאך אין די וואנט, די לאך אין די וואנט קומט נישט אן ביז צום ערד, ס'איז נאך איבערגעבליבן אונטן א חלק פון די וואנט, וואס דא היות ס'איז איבערגעבליבן פון אונטן א חלק פון די וואנט, ס'איז נישט געשמאק דארט אריבער צו גיין, דארט איז אוודאי רב הונא אויכעט מודה די שיעור איז צען אמות, אבער טאמער ס'איז דורכגעלעכערט אדורך און אדורך און ס'איז אינגאנצן אויפגעהאקטע וואנט, דארט האלט רב הונא אז אפילו ס'איז לא בקעי בה רבים איז די שיעור נאכאלץ ד' טפחים. זאגט די גמרא יעצט ווייטער. תנו רבנן מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, כיצד מערבין דרך רשות הרבים, וויאזוי קען מען מתיר זיין צו טראגן אין א רשות הרבים, וואס הייסט דאס א רשות הרבים, יעדע דרך יעדע וועג וואס איז ברייטער פון ט"ו אמה, און ווי רש"י לערנט זעקס הונדערט טויזענט מענטשן גייען דארט אריבער א טאג, דאס ווערט אנגערופן א רשות הרבים, און די ברייתא וויל וויסן וויאזוי קען מען מתיר זיין צו טראגן אין אזא סארט רשות הרבים שבת. יעצט, אזוי בעצם פארשטייט די הווא אמינא פון די גמרא, אונז עמיר שוין יעצט אויסרעדן אז די גמרא למעשה עט אויספירן אז נישט דאס איז די שאלה פון די ברייתא דא, נישט אין דעם איז די ברייתא דא דן, נאר די ברייתא איז גאר דן אין א מבוי מפולש, אין א מבוי וואס איז אפן פון ביידע זייטן, נישט אין א געהעריגע רשות הרבים. אבער אדערווייל, לאמיר לערנען די ברייתא טרוקן, די ברייתא רעדט פון א רשות הרבים, פרעגט די ברייתא וויאזוי איז מען מתיר טלטול אין א רשות הרבים, זאגט די ברייתא עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן, ס'טייטש תנא קמא פון די ברייתא זאגט אז די וועג דאס מתיר צו זיין איז, מען מאכט א צורת הפתח אויף איין זייט און אזוי, איז פשט ס'איז דא דארט כאילו א וואנט, פון די אנדערע זייט מאכט מען א לחי וקורה, קומט אויס אז בעצם ברגע וואס מ'האט געמאכט די צורת הפתח איז שוין דא דא דריי ווענט, ווייל אויף צוויי זייטן פון די רשות הרבים איז דא שטיבער איז ממילא צוויי ווענט איז דא, מ'מאכט דא א צורת הפתח איז דא א דריטע וואנט, יעצט איז שוין דא א דריטע וואנט האט עס שוין א דין פון א מבוי, דארף עס סך הכל א לחי וקורה, לייגט מען א לחי וקורה די פערדע זייט, און אזוי איז מען מתיר דעם טלטול אין רשות הרבים. חנניה אומר, חנניה קריגט זיך אויפן תנא קמא, און ער זאגט ס'איז דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל, וואס ביידע סיי די בית שמאי און סיי די בית הלל האלטן אנדערש ווי די תנא קמא. בית שמאי אמרי בית שמאי זאגן, עושה דלת מכאן ודלת מכאן, מען דארף מאכן א טויער אויף די זייט און א טויער אויפן צווייטן זייט, נישט צורת הפתח מיט א לחי וקורה, נאר צוויי טויערן, וכשהוא יוצא ונכנס נועל, און נאך א זאך, סדארף זיין אז מזאל פארשליסן די טויערן ווען מגייט אריבער די טויערן, נישט פשט די טויערן זענען אפן, נאר בדרך כלל דארפן די טויערן זיין פארשלאסן, דעמאלטס מעג מען טראגן דא אינעם רשות הרבים, בית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, עושה דלת מכאן, ממאכט א טויער אויף איין זייט, ולחי וקורה מכאן, און די צווייטע זייט דארף מען נישט קיין טויער, נאר ס'איז גענוג א לחי וקורה, און אזוי איז מען מתיר דעם טלטול, יעצט דער בית הלל רעדט נישט פון דעם צו מ'דארף פארשליסן די טויער צו נישט, די גמרא וועט זיך באלד שטעלן אויף דעם, חוץ פון דעם איז אויך דארף מען באמערקן אז דער בית הלל זאגט אנדערש פון דער תנא קמא, ווייל דער תנא קמא האט געזאגט מ'מאכט א צורת הפתח מיט א לחי וקורה, און דער בית הלל זאגט מ'מאכט א טויער מיט א לחי וקורה. על כל פנים, זאגט די גמרא, די גמרא שטעלט זיך גראד אפ און פרעגט, ורשות הרבים מי מיערבא? קען מען דען מתקן זיין א רשות הרבים מיט אזעלכע פאטענטן? והתניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, יתר על כן אמר רבי יודא, מי שהיו לו שני בתים, איינער וואס האט געהאט צוויי שטיבער איינס קעגן דעם צווייטן משני צדי רשות הרבים, עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע, טייטש א מענטש האט צוויי שטיבער איינס קעגן דעם צווייטן, ס'דא א רשות הרבים אינדערמיט, און וויאזוי קען מען טראגן פון איין שטוב צום צווייטן שבת דורך דעם רשות הרבים, זאגט רבי יהודה אין די ברייתא איז דא א פאטענט, מען לייגט א לחי אויף די זייט און א לחי אויף די אנדערע זייט, אדער א קורה אויף די זייט און א קורה אויף די אנדערע זייט, און יעצט קען מען שוין דורך טראגן דורך די רשות הרבים פון איין שטוב צום צווייטן. יעצט פארוואס האלט טאקע רבי יהודה פון די פאטענט? ווייל רבי יהודה האלט בעצם אז מן התורה יעדע. געגנט, יעדע שטח וואס איז ארומגענומען פון צוויי זייטן מיט מחיצות, איז מן התורה הייסט עס שוין א רשות היחיד, און במילא דארף מען סך הכל א פאטענט מדרבנן דאס מתיר צו זיין, פאר דעם איז ער מתיר מיט די צוויי לחיות אדער מיט די צוויי קורות. אבער זאגט די גמרא אמרו לו, זאגן די חכמים צו רבי יהודה, אין מערבין רשות הרבים בכך, ס'איז נישט אמת, וואס טייטש א רשות היחיד מן התורה איז נאר א שטח וואס האט דריי מחיצות, נישט צוויי מחיצות, און ממילא דאס איז א געהעריגע רשות הרבים, און א רשות הרבים קען מען נישט מתיר זיין מיט א לחי אדער מיט א קורה, על כל פנים זעהן מיר דאך דא אז די חכמים האלטן אז א רשות הרבים קען מען נישט מתיר זיין מיט א לחי און א קורה, און וויאזוי זאגט די ברייתא כל מיני פאטענטן מתיר צו זיין א רשות הרבים ווען מען זעהט דא קלאר אז די חכמים זאגן ס'איז נישט דא א פאטענט. זאגט די גמרא וכי תימא וועסטו וועלן זאגן ווער זאגט די חכמים זאגן ס'איז נישט דא א פאטענט בכך היא דלא מיערבא הא בדלתות מיערבא סך הכל די חכמים זאגן אז מיט א לחי און א קורה קען מען נישט מתקן זיין דעם וועג אזוי ווי רבי יהודה האט געוואלט זאגן אבער קען אוודאי זיין ס'דא א פאטענט קען זיין מיט לייגן א טויער מיט לייגן א לחי די אנדערע זייט אזוי ווי די בית הלל האט געוואלט זאגן דעמאלטס וועט מען יא קענען מתיר זיין צווישן די צוויי שטיבער זאגט די גמרא דאס קען מען אויך נישט זאגן ווייל והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, רבה בר בר חנה האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, ירושלים, די שטאט ירושלים, אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, חייבין עליה משום רשות הרבים, ווען נישט מען פארשפארט ווען די טויערן יעדע נאכט, וואלט עס ווען געהייסן א רשות הרבים. וואס איז די ציור פון ירושלים? ירושלים איז געווען א שטאט וואס מען האט געקענט אריינגיין פון ביידע זייטן, ס'איז געווען א גאס וואס איז געלאפן פון איין זייט ירושלים צו די אנדערע זייט ירושלים, וואס מ'האט געקענט בעצם אריבערגיין ס'געווען א רשות הרבים, און אויף דעם זאגט רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אז די איינציגסטע סיבה פארוואס מען מעג טראגן אין ירושלים שבת, וואס פארשטייט זיך מיט אן עירוב, אבער די איינציגסטע סיבה וואס מען מעג עס טון איז ווייל היות וואס די טויערן זענען פארשלאסן יעדע נאכט, און במילא נאר בזכות דעם קען מען דא טראגן, אבער ס'איז נישט גענוג אז ס'איז דא א טויער מיט א לחי, אזוי ווי די בית הלל האט געוואלט זאגן דעם פאטענט, און במילא איז מוכח קודם כל אז ס'איז נישטא קיין שום פאטענט מתיר צו זיין א רשות הרבים, און זיכער נישט אזוי ווי די בית הלל האט געזאגט, מיט א טויער און א לחי, ואמר עולא, און די זעלבע זאך, חוץ פון ירושלים, זעהן מיר נאך א פלאץ וואו מען זעהט אז ס'איז נישט דא קיין אופן מתיר צו זיין צו טראגן א רשות הרבים, אז עולא האט געזאגט הני אבולי דמחוזא, די טויערן פונעם שטאט מחוזא, איז אלמלא דלתותיהן ננעלות, חייבין עליהן משום רשות הרבים, אויכעט ווען נישט מען פארשליסט דארט די טויערן יעדע נאכט, וואלט עס געווען א געהעריגע רשות הרבים און ס'וואלט נישט געהאלפן קיין שום פאטענט, און ממילא על כל פנים, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז די ברייתא זוכט א פאטענט אויף צו קענען טראגן א רשות הרבים, דאס קען נישט זיין די ציור, און ממילא ענטפערט די גמרא, אמר רב יהודה זאגט טאקע רב יהודה הכי קאמר נישט דאס מיינט די ברייתא, נאר די ברייתא מיינט צו זאגן, כיצד מערבין מבואות המפולשין לרשות הרבים, עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן, וואס הייסט די ברייתא רעדט אינגאנצן נישט פון א רשות הרבים אזוי ווי מ'האט פריערט געוואלט זאגן, נאר די ברייתא רעדט פון א מבוי מפולש, און א מבוי מפולש ווי אזוי איז מען מתיר צו טראגן, אויף דעם זאגט די ברייתא א מחלוקת, אז דער תנא קמא זאגט, מיט א צורת הפתח איין זייט, א לחי וקורה די אנדערע זייט, און חנניה זאגט אז די בית שמאי זאגן מען דארף האבן צוויי טויערן און די בית הלל זאגן א טויער מיט א לחי וקורה. זאגט יעצט טאקע די גמרא היות אונז האמיר דא א געטריפלטע מחלוקת, איז איתמר מיר האמיר געלערנט רב אמר הילכתא כתנא קמא, רב זאגט די הלכה איז ווי דער תנא קמא, אז מען דארף א צורת הפתח איין זייט און פון די אנדערע זייט א לחי וקורה, און שמואל אמר, און שמואל זאגט הלכה כחנניה, אז די הלכה איז ווי חנניה און פארשטייט זיך כשיטת בית הלל אז מען דארף האבן א טויער איין זייט און פונעם צווייטן זייט דארף מען האבן א לחי וקורה. זאגט די גמרא איבעיא להו האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, לחנניה אליבא דבית הלל צריך לנעול או אין צריך לנעול, וואס איז די דין מען דארף פארשליסן דעם טויער אדער ס'איז גענוג די עיקר איז ס'דא א טויער, זאגט די גמרא תא שמע, די גמרא ברענגט א ראיה דאמר רב יהודה אמר שמואל אינו צריך לנעול, רב יהודה אמר שמואל זאגט קלאר מען דארף נישט פארשליסן די טויער די עיקר איז ס'דא א טויער, וכן אמר רב מתנה אמר שמואל, אזוי אויך האט רב מתנה נאכגעזאגט פון שמואל אז אין צריך לנעול מען דארף נישט פארשליסן די טויער די עיקר איז אז פון איין זייט איז דא א טויער,

די טויערן פונעם שטאט נהרדעא, אין נהרדעא איז געווען אסאך מבואות מפולשין, ס'איז געווען דארט אסאך מבוי'ס זענען געווען אפן פון ביידע זייטן, און ס'איז געווען דארט טויערן, ביי דעם אריינגאנג צום מבוי איז טאקע געווען א טויער אזוי ווי דער בית הלל האלט ס'דארף זיין א טויער, אבער דער טויער נישט נאר ס'איז נישט געווען פארמאכט, נאר מ'האט עס אינגאנצן נישט געקענט פארמאכן, פארוואס? ווייל די ערד לעבן די טויער איז געווען אזוי מין הויעך, ס'איז געווען אזוי פיל ערד אויף דער ערד, אז די ערד האט אינגאנצן זיך געהויבן, ס'האט צוגעדעקט א חלק פון דער טויער, אז די טויער איז ממש געווען פארהאנקערט, מען האט נישט געקענט פארמאכן די טויער אפילו אז מען האט געוואלט, און פון דעסט וועגן זאגט די גמרא, ועייל ונפיק מר שמואל ולא אמר להו ולא מידי, און מר שמואל ס'טייטש דער אמורא שמואל איז אריין און ארויס טאקע דורך די טויערן אין די מבוי אין די מבואות פונעם שטאט נהרדעא, און ער האט געזען מענטשן טראגן דארט און ער האט זיי גארנישט געזאגט, און ממילא איז טאקע נאך א ראיה אז מען דארף נישט פארמאכן די טויערן, זאגט די גמרא אמר רב כהנא האט רב כהנא געזאגט, ניין פון די טויערן פון די נהרדעא איז נישט דא קיין ראיה, ווייל הנך מגופות הואי, די טויערן דארט זענען טאקע געווען פארהאנקערט מען האט זיי נישט געקענט פארמאכן, אבער נישט פשט ס'איז געווען אינגאנצן אפן, נאר ס'איז געווען האלבוועגס פארמאכט און אזוי איז עס געווען צוגעטשעפעט, מ'האט עס נישט געקענט אינגאנצן פארמאכן ווייל די ערד איז געשטאנען אין וועג, אבער עס איז געווען האלבוועגס פארמאכט און ממילא פון דארט איז נישט קיין ראיה. פארציילט די גמרא, כי אתא ר' נחמן, ווען ר' נחמן איז געקומען טאקע צו נהרדעא און ער האט געזען די טויערן וואס זענען פארמאכט מיט ערד, אמר האט ער געזאגט פניוה לעפרייהו נעמטס אוועק די ערד פון דא, וואס טייטש ער האט געהאלטן אז די ערד איז יא א פראבלעם, ער האט זיך געקריגט אויף דעם וואס שמואל האט זיך געדרייט און געלאזט אזוי טראגן אינעם מבוי, זאגט די גמרא לימא קסבר ר' נחמן צריך לנעול, לכאורה איז א ראיה פון אים אז ר' נחמן האלט מען דארף יא פארמאכן די טויערן ווייל זעסט דאך ער האט געהייסן אוועקנעמען די ערד פון דארט, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין ראיה, נאר כיון דראויות לנעול, אף על פי שאין ננעלות, קען זיין ער האט געהאלטן אז מען דארף עס כאטש קענען פארמאכן,

וחומרי דשמואל ואצרכוהו דלתות האט מען מחמיר געווען סיי די חומרא פון רב סיי די חומרא פון שמואל און מען האט מצריך געווען טויערן וואס טייטש נישט איין טויער נאר צוויי טויערן ווי האט מען געהייסן לייגן די צוויי טויערן ביי די צוויי פלעצער פון די ח' וואס סדרייט זיך איין פאר דעם טאקע רשי מפרש דא אז סרעדט זיך אויף די מבוי עקום אין א צורה פון א ח' ווייל ביי א צורה פון א ריש האט מען געזען פריערט אז רב האט געהאלטן מען דארף לייגן א צורת הפתח דארט ווי די רייש דרייט זיך איין. דא זעט מען אז אין נהרדעא האט מען מחמיר געווען און מען האט פארלאנגט צוויי זאכן קודם כל צוויי טויערן נישט איינס פריער רב האט געהאלטן מען דארף איינס ווייל דארט איז געווען א רייש ביי ח' דארף מען צוויי ווייל אז מען לייגט נישט קיין צוויי טויערן דארט ווי ס'דרייט זיך איין הייסט עס א מבוי מפולש אז מען לייגט צוויי טויערן איז פשט שוין נישט קיין מבוי מפולש נאר מען קוקט עס אן ווי צוויי באזונדערע מבוי'ס אבער נאך א חילוק איז פריערט האט מען געזען וואס האט רב פארלאנגט מען זאל לייגן דארט ווי דער רייש דרייט זיך איין, א צורת הפתח, דא זעט מען וואס האט מען פארלאנגט, א טויער ממש, און ממילא פארוואס טאקע א טויער ממש, ווייל דא זעט מען מ'האט מחמיר געווען סיי ווי רב און סיי ווי שמואל, וועלכע רב וועלכע שמואל, איז ווייטער, פריערט האט מען געזען א מחלוקת פון רב און שמואל, וואס איז מיט דעם מבוי עקום דעם מבוי די צורה פון א רייש, האט מען געזען שמואל האלט אז מען דארף נישט לייגן גארנישט אינדערמיט, ס'איז גענוג אז מען לייגט א לחי ביי איין זייט און א לחי ביי די צווייטע זייט, לויט רשי א אנדערע פשט מען דארף אויך לייגן א לחי אינדערמיט, אבער על כל פנים מען דארף עס נישט אנקוקן ווי א מבוי מפולש, שמואל האלט מען קוקט עס אן ווי א מבוי סתום ווי צוויי באזונדערע מבוי'ס, רב האט געזאגט אז אפילו ס'איז איינגעדרייט קוקט מען עס נאכאלץ אן ווי א מבוי מפולש. איז קודם כל דא האט מען מחמיר געווען טאקע כשיטת רב אז מען האט געהאלטן אז מען קוקט עס אן ווי א מבוי מפולש און במילא האט מען טאקע מצריך געווען מען זאל לייגן צוויי טויערן אין די מיט אזוי האט מען מחמיר געווען כשיטת רב חוץ פון דעם האט מען אויך מחמיר געווען כשיטת שמואל ווייל רב האט מען געזען האט געהאלטן ס'איז גענוג א צורת הפתח פשט רב האט געפסקנט ווי די תנא קמא וואס האלט אין די ברייתא וואס מען האט געזען מען האט אום אנפאנג געוואלט איינזעצן די ברייתא רעדט זיך ביי רשות הרבים צום סוף האט מען דאך איינגעזעצט די ברייתא רעדט זיך ביי א מבוי מפולש וואס האט די תנא קמא אין די ברייתא געזאגט דארט? וויאזוי איז מען מתקן א מבוי מפולש מיט דעם וואס מען לייגט א צורת הפתח ביי איין זייט און פון די צווייטע זייט לייגט מען א לחי? מה שאין כן חנניה האט מען געזען ברענגט די שיטת בית הלל אז נישט פשט מען לייגט א צורת הפתח מיט א לחי נאר מען דארף לייגן א טויער מיט א לחי. רב האט גע'פסק'נט ווי די תנא קמא אז א צורת הפתח איז גענוג. דא זעט מען מען האט מצריך געווען א טויער כשיטת חנניה וואס ווער פסק'נט ווי חנניה כשיטת בית הלל? דאס איז שמואל אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן אז שמואל זאגט ושמואל אמר הלכה כחנניה אז די הלכה איז טאקע ווי חנניה במילא האט מען מחמיר געווען ביידע און די גמרא רעדט אויס חומרא דרב דאמר תורתו כמפולש מ'האט מחמיר געווען ווי רב אזוי ווי רב האלט אנדערש ווי שמואל רב האלט אז א מבוי עקום האט א דין פון א מבוי מפולש און במילא נישט גענוג סתם מיט א לחי נאר מען דארף עפעס מער פון דעם, איי וועסטו מיר פרעגן והאמר רב הלכה כתנא קמא אז רב האלט די הלכה ווי די תנא קמא אז וואס וואס דארף מען מער פון דעם סך הכל א צורת הפתח, דא האט מען געפסקנט ניין דא האט מען מחמיר געווען ווי שמואל כשמואל דאמר הלכה כחנניה מען האט מחמיר ווי שמואל אז שמואל האלט אז די הלכה איז ווי חנניה, ס'איז נישט גענוג א צורת הפתח נאר מ'דארף ממש א טויער, איי וועסטו מיר זאגן והאמר שמואל תורתו כסתום? שמואל האלט סתם אזוי אז ביי א מבוי עקום איז די דין אז ס'האט א דין ווי א מבוי סתום, ס'דארף גארנישט, אויף דעם האט מען מחמיר געווען טאקע ווי רב כרב דאמר תורתו כמפולש אז ס'האט יא א דין ווי א מבוי מפולש און ממילא דארף מען יא עפעס מער פון דעם, נאר וואס דען מ'האט גע'פסק'נט ווי שמואל אז וואס דארף מען מער פון דעם א טויער ממש נישט קיין צורת הפתח.